לעילו נשמת מרת חיה איידל בת ר' אברהם דוד עליה השלום לעבאוויטש ליום היארצייט שלה ט ו אלול.
משיחת אור לט ו אלול תש מ ט. און דערפאר לכל לראש וועט מען זיכער פראווען וויבאלד אז ס'איז דורכגעגאנגען צדיק ב' שנה פון יסוד פון תומכי תמימים בין שנה פעם הראשונה. אין ליבאוויטש, און דערנאך איז איצטער געווארן אויכעט די חמישים שנה זינט מען האט דאס איבערגעפלאנצט פון אין ת"ש אין ארצות הברית, ווערט דאך אויכעט א יובל שנים כמדובר ומבואר וגם פשוט דער אויפטו וואס א יובל טוט אויף ביז וואנעט דער אויפטו פון קאים אדעתיה דרביה איז דאך נאך איז דאך גענוג ארבעים שנה, קומט עס אבער ניט דערנאך אז ס'ווערט נאך העכער דעם עילוי פון שנת החמישים כמבואר אין ספרים און פארשטאנדיג בפשטות, וואס דערפאר בנוגע לפועל און וואס איז נוגע ימים אלו ממש איז א זיכערע זאך אז מ'וועט מאכן חגיגות. בכל מקום וואס ס'איז דא תומכי תמימים, אפילו דארט וואס ס'איז דא מוסדות וואס זיי האבן א נאמען ענליך דערצו, אבער זיי הייסן אחי תמימים וכיוצא בזה, איז דער עיקר די עניינים אז אנהייבנדיג פון חמשה עשר באלול, וואס ווערט דעמאלט די פופציג ארבעים שנה זינט מ'איז אין חצי כדור התחתון, וכמדובר כמה פעמים דער עילוי שבדבר וואס דווקא אין חצי כדור התחתון אהינצו האט מען אריבערגעפירט די הפצת המעיינות חוצה כמדובר כמה פעמים, וואס דאס איז דאך די תפקידם העיקרי פון תלמידים פון תומכי תמימים, בהווה, און תלמידים פון תומכי תמימים וואס ווייזט זיך זיי אויס אפשר אז דאס איז ביי זיי געווען אין זייער עבר, האט מען אבער א כלל אז קדושה אינה זזה ממקומה, איז נאר אריין אין אלס א תלמיד אין תומכי תמימים איז מען אזוי דעם גאנצן כל משך חיים חיותו, בעלמא דין ועל אחת כמה וכמה דערנאך גייט מען אריבער אין עלמא דקשוט, איז דאך זיכער אז מען האט דעם זכות אויכעט ווייטער און אויכעט ילכו מחיל אל חיל. וכטבע העולם אז יעדער ענין אז בשעת מען מאכט דערביי א חגיגה מיוחדה קומט צו אין דעם חשק שבדבר, על דרך זה אויכעט בנוגע לענין זה, ווייל דערפאר איז דאך אויכעט לכל לראש כמדובר, אנהייבנדיג פון חמשה עשר קיימא סיהרא באשלמותא, און א זיכערע זאך אויף ממשיך זיין אין די טעג בינתיים ביז צו זיין דער טאג פון ח"י אלול, וואס דעמאלט איז דאך אויכעט געווען א תוספת אין דעם תומכי תמימים אפילו בימים ההם, על אחת כמה וכמה לאחרי די ריבוי שיחות וועגן ח"י אלול פון נשיא דורנו פון רבי'ן דעם שווער

טון כל התלוי בהם אז זאל זיין ברוב עם וברוב פרסום, און ווען זאל ממילא זיין אויכעט הדרת מלך מאן מלכי רבנן, והדבר ברור ביז ח"י אלול ועד בכלל, ומה טוב אז זאל נאך אויכעט זיין א המשך בכל מקום ומקום לפי עניינו. וואס דאס איז אויכעט פארבונדן כמדובר מיט די פרשת השבוע וואס הייבט זיך גלייך אן מיט דעם ענין פון ביכורים, וכמדובר בארוכה אין די ימים שלפני זה, וואס ביכורים אין תורה עצמה איז דאך דאס דער ראשית שבתוך הראשית, איז דאך דאס אויכעט דער ענין פון פנימיות התורה כמובן וגם פשוט, ועל דרך זה בכל מקום ומקום לפי עניינו ומה טוב דארט וואס מ'קען דאס אויכעט פארבינדן מיט אפדרוקן נאך א ענין אין פנימיות התורה, אדער על כל פנים איבערדרוקן פון די וואס איז שוין געדרוקט געווארן אז ס'זאל אבער אויכעט האבן דעם ענין החידוש שבדבר וואס דאס איז איבערגעדרוקט געווארן און איבערגעדרוקט געווארן און גלייך אויף מעבר לשער איז שוין דא צוגעשריבן אז דאס איז געווארן דער יאר, דער טאג און דער יאר וואס דאס איז מזכיר די נזכרים ונעשים ווי ס'איז געווען בפעם הראשונה, און דערנאך ווי ס'איז געווען בפעם הראשונה אז מ'איז אריבער איבערגעגאנגען אין חצי כדור התחתון ביז אין ברוקלין ניו יארק כמדובר כמה פעמים, און אויכעט אין אן אופן פון הולך והוסיף ואור וכהכלל תן לחכם ויחכם עוד וועלן זיכער אז די אלע וואס וועלן זיך אין דערויף אריינווארפן מיטן גאנצן שטורעם און מיטן גאנצן ברען על אחת כמה וכמה מיט די גאנצע פנימיות און מיט די גאנצע חיות וועלן זיך אויכעט מוסיף זיין און וכל המוסיף מוסיפין לו וכמוזכר בפרט נאך בקשר מיט חמשה עשר באב וואס דאס איז דאך אויכעט שלושים יום לפני חמשה עשר באלול וואס דעמאלט איז דאך מוסיפין לו חיים על חייו על אחת כמה וכמה בנוגע צו די עניינים פון פנימיות התורה און זיי זיינען די חיים פון תורה בכלל, ביז מוסיפין ליה אין פנימיות התורה אין צוזאמענהאנג מיט א זיכערע זאך אז מ'עט לערנען אויכעט אין דעם מעת לעת און אויכעט אין די טעג שלאחרי זה אין עניינים אין פנימיות התורה בכלל און עניינים פון חסידות פון נשיא דורנו פון דעם רעבען דעם שווער פון זיינע מאמרים על אחת כמה וכמה אויכעט די שיחה האמורה

שלא כדרוש וכו' איז מכאן ולהבא וועט עס זיין דערפאר כפליים לתושי', און ויהי רצון כמדובר אז די אלע פון די אלע עניינים זאלן מאכן יעדערע ביי זיך אז דאס ווערט דעם ביכורים דער ראשית פון זיין ראשית בנוגע לפעולותיו עתה, און אָט אַ די טעג און דערנאָך אויכעט מיט דעם אופן, אַז ס'איז ניכּר, אַז וויבאַלד אַז מע האָט שלושים יום לפּני החג, דאָס שלושים יום פון חמשה עשר באב, האָט מען זיך אויכעט דאָ די הכנה, אַז אין דערויף דאָס זיי לאחרי שלושים יום אלו, זאָלן אויכעט אויספינדן, אַז לא היו ימים טובים לישראל ווי חמשה עשר באלול.

לתושי', און ווער דער מנהל בפועל ווייס מען דאך אויכעט, וויבאלד אז מ'האט שוין די אלע מנהלים האבן זיך שוין מער ווי שלושה שנים דהוה חזקה, על אחת כמה וכמה אז דאס איז כמה שלושה פעמים שלושה און נאך מערער, און זיכער איז יעדער וואס האט געלערנט אין תומכי תמימים, אדער וואס שיקט זיינע קינדער לערנען אין תומכי תמימים, על אחת כמה וכמה אז ער ווייס אז ער איז נאך א תלמיד אין תומכי תמימים ווארום קדושה אינה זזה ממקומה, איז א זיכערע זאך אז זיי וועלן העלפן און העלפן מיט אן אמת וככל הדרוש מהם און נישט ווארטן ביז וואנעט מ'עט זיי איינלאדן און בעטן זיך ביי זיי וכו' נאר זיי וועלן קומען צו גיין צו די מנהלים פון תומכי תמימים סיי אין חוץ לארץ ובפרט אין ברוקלין. און סיי צו די מנהלים אין ארץ הקודש פון מנהלים בפועל כאמור כמה שנים, ועל דרך זה בכל המדינות וואס איז דא די ישיבות און מ'האט זיי געגעבן אויכעט דעם נאמען פון תומכי תמימים צו זייערע הנהלות, און מה טוב אז אויכעט אין די עניינים וועגן וועלכע זיי וועלן טראכטן וועלן זיי אויכעט באטראכטן וואו מ'קען נאך מייסד זיין. נוסף על זה וואס מ'האט שוין מייסד געווען מיטן נאמען אחי תמימים וכיוצא בזה, מייסד זיין אויכעט א ישיבה וואס וועט זיין ראוי מצד די מהות פון די הנהלה און די מהות און די איכות און מהות פון די תלמידים, זאל דאס אויכעט ווערן אזוי ראוי צו דעם נאמען תומכי תמימים, און דערנאך וועלן זיי אנפרעגן אין די הנהלה מרכזית פון תומכי תמימים וואס זי געפינט זיך אין ברוקלין, צי זיי זיינען שוין ראוי אויף מוסיף זיין און מייסד זיין אדער מייסד זיין מחדש, אדער מוסיף זיין א מוסד מיט אט א דעם נאמען, און בעטן אז מען זאל דאס זיי מודיע זיין דווקא בכתב, כדי דאס זאל זיין א דבר ברור און אין כל ספיקות בדבר וועמען מ'האט ממנה געווען אלס משכילים וכו', וואס במה דברים אמורים בעניינים במוסדות חדשים אדער סניפים חדשים, מה שאין כן אט דארט וואס איז שוין דארט אט די ישיבה האט זי זיך שוין הנהלה פון כמה וכמה שנים, און וואס זיכער וועט יעדער פון זיי יעדער איד על אחת כמה וכמה די וואס האבן זוכה געווען, און געלערנט אין תומכי תמימים, מען סאיז זיך אנשלאגן און בעטן זיך אז מען זאל זיי אויכעט אויסנוצן און מצרף זיין אין די כל העניינים פון די חגיגות האמורות, און זיך מצרף זיין אין די החלטות אויב מען זיי קענען עפעס צוהעלפן אז ס'זאל זיין אויב מ'וועט דארפן אנקומען צו זייער עצה וכיוצא בזה. זאל דאס אויכעט זיין אלץ מן המוכן און מיט אויך סבר פנים יפות ובאמיתית וכו' וכו'.